ג' חלקים משיחת שבעה עשר בתמוז תשמ ו. און אט דא זאגט מען אז יעצט שבעה עשר בתמוז איז דעמאלט הובקעה העיר, און דאס לאחרי ווי ס'איז געווען דער מצור זינט עשרה בטבת, און מ'האט געהאפט און געגעבן כח אז מ'וועט תשובה טון בינתיים, און סיבות שונות ומשונות, און דער עיקר וואס נורא עלילות על בני אדם. ער טייטשט עס אפ אין מדרש און בארוכה אין דרושים פון די מיטלען רעבן אז דאס איז מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, און הקדוש ברוך הוא מצטער עליו וואס ער האט אים מלכתחילה באשאפן, ווערט זיך דעמאלט די שטורעם פון דעם שיעור תהלים אין היינטיגן טאג, עד מתי וועט דער אייבערשטער ווארטן און ניט מבטל זיין און שוחט זיין דעם יצר הרע, ניט סתם ביטול, נאר שוחט זיין וואס דורך דערויף ווערט עס א ענין של תבלין מיט תבלין וואס דאס איז תורה, ווערט עס א ענין של אכילה בכל בכל לבבך בשני יצריך, און דא איז דא דער ענין וואס הובקעה העיר וואס דערפאר איז מען מוסיף א תענית אויפן תענית פון. שבעה פון עשרה בטבת, כדי דאס צו באווארענען, און ניט נאר באווארענען כאמור אז זאל זיין שולל זיין דעם דבר בלתי רצוי, נאר זאל זיין אויכעט דערביי אתהפכא ניט נאר ביטול חשוכא, נאר אתהפכא חשוכא לנהורא, אז מען מאכט דערפון נאך א פארדינסט אין עניני פון קדושה אז דורך דערויף ווערט קומט נאך צו ווי דער פסק דין אין רמב ם אז יעדער תענית כולל אויכעט דער תענית פון צום הרביעי שבעה עשר בתמוז בחודש הרביעי קומט צו דורך דערויף א יום טוב פון מועדים טובים און שמחה ביז האמת והשלום אהבו. אין צד הקדושה ברוחניות און דערנאך בגלוי לעיני בשר בביאת משיח צדקינו, וואס דאס איז דאך אויכעט דער הובקעה העיר איז פארבונדן אויכעט מיט דעם ענין פון האמת והשלום אהבו, אז בשעת מען מאכט א שפאלט צווישן אבני החומה וואס חומה איז דאך זו תורה און חומה גייט זיך דאס אויפן גאנצן אידישן פאלק, וואס דער אייבישטער בעט זיך אז זי זאל זיין ביי אים א חומה, און אז מען מאכט דארט א שפאלט ווי אזוי קען דאס געמאלט זיין, איז דאס דורך דערויף וואס ס'ווערט א שפאלט רחמנא ליצלן. צווישן איין אידן מיט א צווייטן, היפך פון אחדות ישראל, ביז אפילו היפך פון ואהבת לרעך כמוך, פון אהבת ישראל, אט דאס שפיגלט זיך דערנאך אפ, און דערפון ווערט נשתלשל דער ענין פון הובקעה העיר בפשטות. און ווי ער זאגט דאך אויכעט אז דער ענין הגלות איז פארבונדן וואס התחלתו איז דאך אויכעט אין התחלתו איז דער ענין פון הובקעה העיר איז פארבונדן מיט די היפך פון ואהבת לרעך כמוך וואס דעמאלט איז אפילו ווי זיי זאלן זיך ניט אויפפירן איז הולכין במלחמה און זיי זיינען מנצחים פונקט פארקערט ווי עס האט געבראכט צו הובקעה העיר און דאס אין עבודת עבו. עבודת כל אחד ואחד אין זיין בית מקדש פנימי און אין זיין עיר קטנה זה הגוף אויף זען פארשטארקן די חומה אז דורך הובקעה העיר זאל דערנאך צוקומען ביתר שאת וביתר עז פון פארשטארקן די חומה נאך מערער ווי ס'איז געווען פריער, בדוגמא ווי דער אלטער רבי שרייבט אין אגרת התשובה אראפגעבראכט פון אליהו רבה, ווי ביי אונז שטייט עס אין ויקרא, אז אם היה רגיל לקרוא פרק אחד אדער משנה אחת פסוק אחד, דארף דערנאך ווערן דערפון שני פסוקים און שני פרקים, וואס לימוד מביא לידי מעשה קומט על דרך זה אויכעט אראפ אין עניינים של עשיה בכלל און עניינים של צדקה במיוחד. על דרך ווי דער שיעור אין חומש איז בפרשה זו וואס דאס איז פרשת פנחס, וואס כללות הפרשה האט דאך א שייכות צו מהפך זיין די ג' שבועות אין עניינים של גאולה, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט פנחס זה אליהו דער מבשר טוב פון גואל. אחרון משיח צדקינו וואס דורך אים וועט קומען די גאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות כלל, אין דער פרשת פנחס עצמה איז דאך אויכעט דא דער שיעור מיוחד וואס בשנה זו איז דאס פון חמישי ואילך, דערנאך קומט דאך אויכעט א המשך פון ימים און בסדרה זו עצמה, וואס דער שיעור הייבט זיך אויכעט אן גלייך מיט א ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט גאולה האמיתי האמיתית, דער ענין הקרבנות בכלל און דער ענין הקרבנות ווי עס הייבט זיך אן קרבני, און טייטשט עס גלייך אפ אז מען זאל וויסן זיין אז דאס איז לחמי. וואס ווען אין ענין יוצא מידי פשוטו ווען קען זיין א קרבני לחמי מיט אלע פירושים שבדבר, און אין ענין יוצא מידי אין הלכה יוצא מידי פשוטו און אויכעט אין מקרא יוצא מידי פשוטו, מיינט זיך דאס דווקא הקרבת הקרבן על גבי המזבח. און מען מאנט ווי אין אלע עניינים זאל דאס זיין דווקא בשלימות, וואס ווען קען דאס זיין כמצוות רצונך, איז דאס דווקא אין מקדש אדני כוננו ידיך כמדובר כמה פעמים בארוכה, וואס על דרך זה איז דאס אויכעט בנוגע צו דעם שיעור אין תהילים, און דאס אויך דער שיעור אין תהילים ווי נשיא דורנו האט קובע געווען, איז דאס לויט די חלוקה. פון ימי החדש איז אויך דאס הייבט זיך גלייך אן די שיעור, אלקים אל דמי ואל תשקט קל, און וואס אידן מאנען אז ביז וואנעט וועט מען האבן דעם אריכות הגלות, בפרט נאך אז תורה אליין האט אפגעפסק'נט און האט אפגעפסק'נט בכמה מקומות אז ס'איז שוין כלו כל הקיצין, און מען האט שוין די אלע סימנים וואס ביים סוף ובחותם פון פרשת סוטה זענען זיי מקויים געווארן און מקויים געווארן מיטן אינעם קו הבלתי רצוי, גאר אין א שטארקן אופן איז אויך זיכער די זאך אז זאל ארויסקומען בגלוי דער טוב הנסתר שבה, אויך אין אן אופן פון טוב הנגלה. וואס דאס איז זיך אויכעט ווי אין דעם שיעור פון היינטיגן טאג, איז מען דערנאך ממשיך און מען בעט און תפילה עושה הכל, וויבאלד אז דאס איז די תפילה וואס מען חזר'ט איבער די תפילה פון תפילת דוד נעים זמירות ישראל, וואס ווי ער זאגט האט מען דאס, ער זאגט אין מדרש האט ער עס לכתחילה געזאגט בשם כל ישראל. ובפרט נאך ווי מען זאגט און קובע געווען כמדובר כמה פעמים אז בשעת א איד זאגט תהילים און דערנאך זאגט ער דעם יהי רצון וואס נאך אמירת תהילים זאגט ער דארטן אז זאל זיין די אמירת תהילים אלו מזמורי תהילה אלו כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו איז אויך דאך א זיכערע זאך אז דאס ווערט אויפגעטון און ס'ווערט אויפגעפירט. איז אזוי הייבט מען אן אלקים אל דמי לך אז דער אייבערשטער הערט זיך צו צו תפילת נעים זמי דוד נעים זמירות ישראל און צו תפילת כל ישראל בנערינו בזקנינו בבנינו בבנותינו אנשים נשים וטף און מ'איז דערנאך ממשיך כאמור אויך אין דעם זעלבן שיר נאר אין די שפעטערדיגע מזמורים הראנו הוי' חסדך וכמדובר ביי די התוועדות שלפני זה, אז דא איז די הדגשה דווקא חסדך, ווי די גמרא טייטשט אפ חסדו של הקדוש ברוך הוא, זאגט מען אויף דערויף הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו של הקדוש ברוך הוא, און דאס איז די חסד בלי גבול ממש למעלה ובלי גבול ממש אט א דא למטה. און מען זאגט אז בשעת מען פארבינדט זיך און מען געפינט זיך אין גלות איז עס נישט מספיק וואס איז אפגעדרוקט געווארן די ליקוטי תורה כסיפור הידוע, און מען האט מפיץ געווען די מעיינות ביז אין חוצה ובכמה וכמה מקומות וואס מען האט דארט לכתחילה נישט משער געווען, נאר ס'דארף זיין דער וישעך. תיתן לנו, וואס דער ענין פון די ישועה איז דווקא שייכות ווען ס'איז דא א ענין וועלכע מען דארף פון וועלכע מען דארף אויסגעלעזט ווערן, און אויסגעלעזט ווערן דווקא אין אן אופן פון ישעך, פון דעם אייבערשטנ'ס ישועה, וואס דעם אייבערשטנ'ס ישועה ווערט זיך אויפגעטון ווי מען זאגט אויף חזקיהו וואס רצה הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח איז געווען דער סדר שוין דעמאלט אז אני שוכב על מיטתי און דער אייבערשטער וועט אויפטון די ישעך, ער דארף נישט אנקומען אז א צווייטער זאל אים העלפן חס ושלום, נאר ער וועט דאס טון ישעך און דאס וועט אראפקומען אין אן אופן לנו אז דאס וועט נקלט ווערן אין א נשמה בגוף. און אין א גוף ווי זי געפינט זיך אין עולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה הימנו נאך קודם ביאת המשיח, און דאס וועט ווערן לנו, ס'וועט ווערן א איין און איינציגע זאך מיט לנו, און דאס וועט געגעבן ווערן ווי ער זאגט אין. די דרושים פון דעם מיטעלן רבי'ן אז מיט חבלי משיח האט מען שוין לאנג יוצא געווען אין די גזירות שהיו, על אחת כמה וכמה אין די גזירות שהיו בדורינו זה, לפי פעמיים צרה, במילא דארף דאס זיין דווקא אין אן אופן פון ישעך, פון אני שוכב על מיטתי, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, פון יעדער אידן און פון אלע אידן, און ס'וועט זיין דער תיתן כל הנותן בעין יפה נותן כל הענינים ביז ווי דער המשך בכתובים לשכון כבוד בארצינו אז ס'קומט בפועל ארו עם ענני שמיא און מ'גיט א קוק געפינט מען זיך בארצינו אלס וואס געהערט צו אידן וואס ביי ברית בין הבתרים האט מען זיי אויך געגעבן ניט נאר די שבע אומות נאר אויך אלע עשר אומות אויך קיני קניזי וקדמני, וועט דאס זיין אין אן אופן פון כבוד א גאולה שאין גאולה שאין אחריה גלות, וואס דאס איז דער אמת'ער כבוד ווי מבואר אין מפרשי התנך.